מ'דארף מאכן א קליין ביסל סדר אין די פרשיות פון די אבות, ווען מ'לערנט אויף די סדר זעט מען ווי מיטאמאל זענען זיי, פליען זייער שנעל אריין צו זייער קאמפלעצירטע סאפיסטעקירטע מעשה וואס יעדע ווארט איז דא א גאנצע מעשה אין דעם, ווען מ'לערנט פרשת השבוע פארשטייט מען איין זאך, ווען מ'לערנט אזוי פארשטייט מען נאך א זאך, ס'דא נאך טויזנט זאכן צו פארשטיין. בקיצור גדול דארף מען פרובירן אביסל קלאר מאכן ווי אונז זענען דא. ס'דא די פרשיות פון די אבות, מען קען זאגן ספר בראשית האט צוויי פארטס, אדער מען קען זאגן דריי פארטס. ס'דא די מעשה בראשית, אונז לערנען מער ווייניגער ביז לך לך, ביז פרק י"א מיין איך איז עס, ווי ס'הייבט זיך אן די מעשה פון אברהם אבינו אונז האבן דארט באמערקט ווי ס'טוישט זיך די גאנצע סגנון, ס'הייבט זיך אן צו ווערן א גאנץ אנדערע סארט ספר. נאכדעם איז דא די מעשיות פון די אבות וואס האט זייער אייגענע סגנון, זייער אייגענע מהלך, אייגענע פוינט. און אויב מען וויל קען מען צולייגן נאך א דריטע פארט נאכדעם וואס מען קומט אן אין פרשת וישב, מען קען זאגן ס'האט זיך גענדיגט די אבות סטייל מעשה, עס איז דא די מעשה פון יוסף וואס נעמט אונז די גאנצע פרשת וישב ויגש ויחי, די לעצטע דריי פרשות, איך רעד נישט פון די ברכות פון יעקב וואס איז אפשר א פערדע זאך, איז די גאנצע אנדערע סדר, מען קען עס רופן די תולדות בנים, דאס איז דא בראשית, אבות און בנים, ס'הייבט זיך אן יוסף און דאס הייבט און ברענגט אונז אריין אין מצרים מיט די גאנצע מעשה פון שמות וואס איז א המשך פון דעם. יעצט אבות, עס איז ידוע אז דאס איז אברהם יצחק און יעקב, און מען דארף עומד זיין וואס איז די כלל און וואס איז די פרט און וואס איז אויף יעדע איינע פון זיי ספעציעל, אברהם אבינו הייבט אן די מעשה, הייבט זיך אן מיט לך לך, עס ענדיגט זיך מער ווייניגער מיט די מעשה פון לך לך צוריק, וואס מען גייט זיך ברענגען א שידוך פאר יצחק, אליעזר קומט צוריק, עס הייבט זיך אן דארט די זעלבע פרשה, די היינטיגע פרשה וואס אונז האלטן היינט הייבט זיך אן די זעלבע זאך ביי יצחק, ואברהם זקן, היינטיגע פרשה הייבט זיך אן ויצחק זקן, מען זעט אז עס איז זייער ענליך. ויהי כי זקן יצחק, און וואס איז די זאך וואס אברהם אבינו, איינע פון די זאכן וואס אברהם אבינו באקומט איז א ברכה, ברכה מיינט ברכת ארץ, ברכת הבנים, אזוי ווי אונז רעדן כסדר. יעצט איז די פרשה פון יצחק, די עיקר נקודה פון יצחק טראכט איך איז אז ער נעמט איבער טאקע די אלעס פון אברהם אבינו, נאכדעם גייט מען צו די תולדות יצחק, די קינדער פון יצחק, נעקסטע פרשה, ס'הייסט ס'נישט סתם דריי אבות, ס'האט אויך א המשך און א סדר וויאזוי ס'ווערט איינס פון די צווייטע. דא הייבט זיך אן א גרויסע שאלה ווער איז די ריכטיגע זון פון יצחק, שוין גלייך אין די בבטן, שפעטער ביי די מכירת הבכורה, און בעיקר ביי די גרויסע מעשה וואס איז די מעשה פון די היינטיגע פרק, וואס איז די גנב'ענען די ברכות וואס יעקב אבינו האט גענומען די ברכות פון עשו, די ברכה איז דאך בעצם די ברכה פון אברהם אבינו, די ברכה וואס די אייבערשטער האט געמאכט פאר אברהם אבינו האט ער געגעבן פאר יצחק, די שאלה איז וועם גייט עס ווייטער. דא הייבט זיך אן לכאורה א נייע זאך אין די וועלט אז מ'קען נישט טראסטן יעדעם איינעם, איך מיין אז אין די אברהם אבינו און נח, מ'טרעפט נישט, אלעס איז גאנץ פשוט, וואס מ'זעהט, וואט יו סי איז וואט יו געט, ווי מ'זאגט. דא עס טוט זיך, מיט יצחק שוין מיט אבימלך זעהט מען, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט קלאר, אברהם אבינו אפשר אויך נישט, ער זאגט ליגנט פאר פרעה, אבער נישט אויף אזא קלארע אופן, נישט אזוי אין די נוסח וואס ווערט ביי יצחק. און מען זעט שוין זייער קאמפליצירטע מעשה'ס, רבקה האט ליב עשיו, יצחק האט ליב, יצחק, רבקה האט ליב יעקב, יצחק האט ליב עשיו, ס'איז קאנעקטעד בהמשך מיט די מעשה וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרק ווי מ'דארף וויסן מיט וועלכן מיט וועמען מ'האט חתונה, און מ'האט יא חתונה מיט מיט בנות כנען, מ'האט נישט, עשיו האט קודם חתונה געהאט נאכדעם האט ער געזען אז רעות בנות כנען, ס'איז די ענד פון די היינטיגע פרק, אפשר די אנהייב פון מארגענדיגע פרק, די חלוקת הפרקים דא איז מיר נישט פונקטליך וויאזוי ס'קומט מיך אויס, אבער ס'איז כולו א המשך פון דעם, און די גאנצע מעשה מען זאל באמערקן די היינטיגע מעשה איז א מעשה פון דיבורים, יצחק רופט יעקב און ער זאגט ויאמר און אויך דא די התחלות אזוי ווי מיר רעדן שוין געזען אסאך מאל בני ויאמר הנני, כסדר זעט מען די, ס'האט א פארמאלע וועג וויאזוי מען הייבט אן א שמועס וויאזוי מען ענדיגט א שמועס, ס'איז נישט סתם א שמועס, עס האט א גאנצע קביעות, א גאנצע זאך, און רבקה איז נישט הערט זיך אונטער, זי הערט זיך אונטער ווי יצחק זאגט פאר עשו, און זי זאגט נאך פאר יעקב וואס ער האט געהערט, און מען דארף טראכטן זי זאגט נאך פונקטליך וואס ער האט געזאגט, אדער זי זאגט עפעס אנדערש, אפשר האט זי געהערט אביסל אנדערש וואס ער האט געזאגט, און שפעטער שמועסט זי מיט יעקב, און יעקב שמועסט מיט איר, אפשר יא, אולי, לאז אפ, זי געבט אים א עצה, און יעקב קומט צו יצחק, יעדע זאך די גאנצע שמועס, ער פרעגט אים דריי פיר מאל, דו ביסט מיין זון, דו ביסט יא, געב מיך, און ער געבט אים די ברכה, און די ברכה איז א חלק פון דעם, און מ'זעט אז די, די ווארט, די אמירה, געזאגט א ברכה, דאס טוישט שוין די גאנצע זאך, ס'איז נישט, מ'קען נישט צוריק גיין, ס'איז א, אזוי ווי מ'זעט אין די מגילת אסתר דארט אויך, כתב אשר נכתב אין להשיב, מ'קען אפשר מאכן, און עשו קומט און ער שרייט און ער וויינט, הברכה אחת לך אבי און מ'גיבט אים, מ'מאכט עפעס א פשרה, און מ'דארף טראכטן, האט ער געזאגט לכאורה די זעלבע זאך, משמני הארץ מטל השמים, נאכדעם והיה כאשר תריד, וואס איז די עצה, וואס איז די הבנה, וואס איז די מסקנא, כ'מיין אז האלט באלד איז די וואך איז פורים דאס האט זייער אסאך צו טון, און נאך א אינטערעסאנטע זאך מוז מען באמערקן עפעס אלץ איז ווערטער יעדע זאך אין די מעשה איז נישט סתם ס'שטייט נישט די פארציילער פארציילט נישט דא א מעשה פון third person ס'פארציילט א מעשה און ער האט געזאגט ויאמר און ער האט אים געענטפערט און מ'דארף זיך אביסל אריינלייגן אין די מצב פון יעדע איינער וואס ער זאגט וואס ווייסט יעקב ווען ער זאגט דאס וואס ווייסט יצחק ווען ער זאגט דאס און אזוי ווייטער דא נאך א אינטערעסאנטע זאך שטייט ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי וואס הייסט בליבו ער האט געטראכט ויאמר בליבו איז א אנדערע וועג פון זאגן געטראכט. און מיטאמאל רבקה ווייסט וואס ער וואס ער האט געזאגט אין די הארץ ותשמע רבקה ויגד לרבקה את דברי עשיו וויאזוי ווייסט זי אז ער האט געזאגט אדער געטראכט? מען דארף טראכטן נאכאמאל ווי געהאט ביי פורים ויאמר המן בלבו וואס די גמרא דרשנ'ט פון דעם רוח הקודש נאמרה אויך האט אפשר עפעס א שייכות מיט דעיס.